זיין שטערן איז פול מיט קארבן און פון א האלבן געפנטן מויל קוקט ארויס א שורה גאלדענע ציין. די אויגן-ווייסלען בלענדן און די קליינע צעמוירזשעטע אויגן זעען אויס ווי פארטרוקנטע פייגן. אז חדד איז צוגעקומען צו וויקטאר און זיך גוט ברידעריש צעשמייכלט האט ער דערפילט צו אים א דאנקבארקייט און ער האט גענומען זוכן באווייזן אז דער דאזגער חדד איז נאר אויסערליך אזוי אפשטויסענדיג, ער איז אוודאי א גוטער מענטש, אויב א מענטש מיט אזא פרצוף קען לאכן און זיין מילד, איז עס ממש א נס. חדד האט אים אן איבעריגע רייד אריינגעפירט אין די פארוויקלטע גענג פון די יפו'ער און דזשיבליאנער געסליין וואוינער, ביינאכט לאזן זיי זיך ארויס אויף שיפלעך די שיפער יונגן און פארווארפן נעצן ביים לבנה ליכט. אבער פרנסה האט מען פון די שמוגלערס, פון די יונגן וואס האבן הינטער די נעצן זעק מיט סחורה, אמאל איז דאס זייד און אמאל אפיום וואס ברענגט דיר דעם גן עדן אויף דער פארריפעשטער וועלט אונזערער, כאטש אויף עטליכע שעה. באלד קומט גאזעל, זי איז אוועק איבערטון זיך, זי וואוינט עטליכע טריט פון דאנען. גאזעל האט נישט געוואלט מיטנעמען וויקטאר'ן אהיים, דארטן וואלגערט זיך דאס קליינווארג אין א הויפל, און דער פאטער זיצט אוודאי אויפן פוספענגל און שפילט זיך מיט א שנירל געלע קרעלן. וויקטאר האט זיך דערוואוסט פון גאזעל'ן אז זיין שכן לאפעק דרייט זיך ארום אויף דער תל-אביב'ער בערזע, ערגעץ אין א קאראדאר פון א באנק, און גיט געלט אויף פראצענט. דאס איז זיין פרנסה, און די באנק איז א שטילער שותף צו דעם. איינמאל איז גאזעל געגאנגען רופן דעם אדון לאפעק, האט זי דארטן געטראפן הונדערטער מענטשן. שוין בעסער דא אין דער שענק, צווישן די פישער יונגן, די ים לייט, די דאזגע נאכטוואנדלער זענען נישט ערגער ווי יענע וואס דרייען זיך ארום אין די קארידארן פון דער באנק. פארוואס מיינסטו אזוי גאזעל? האט ער איר דעמאלט געפרעגט. דו האסט פיינט די אשכנזים? נישט פיינט. אונדזערע לאָזן זיך אויף מסוכנדיקע נאַכט-וועגן, אויף שיפֿלעך אין פֿינצטערע נעכט און שטעלן איין דאָס לעבן. קיינער טראַכט נישט, אַז אין אַזאַ שעה וועט זיך אַרויסגליטשן אַ שיפֿל פֿון ברעג, און דאָך זע איך זיי גיין אין אַזעלכע נעכט צום ברעג. איך קוק זיי נאָך מיט טרערן. אדון לאפעק הייבט זיך אויף אכט אזייגער, זוכט עפעס אין די אלערליי פאפירלעך, נעמט די טעקע און געט זיך ארויס געמיטליך צו זיין שווינדל. איר זענט קלוג, איר קענט אזוי ארומרינגלען זיך מיט פאפירלעך און אויף אלעם האט איר א פאפירל. אוי ווי איר ווייסט עס גוט צו מאכן. אונזערע יונגן זענען ווי דער ים, אין זיי איז דא גוטסקייט פון די ליכטיגסטע שפיגל וואסערן און דער כעס פון שוים כוואליעס אייערע קען מען קיינמאל נישט וויסן וואס זיי טראכטן נישט קיי בלוט רינט אין אייך נאר צושמאלצענער זילבער דו אליין ביסט אנדערש איינמאל איז זי ביז שפעט אין דער נאכט געבליבן אין זיין צימערל גאזעל האט אויסגעפרעסט זיינע ווייסע העמדער וואס זי האט אינדערפרי אויסגעוואשן און זיי אוועקגעלייגט לעבן בעט זי איז געווען ערנסט און פול מיט ערווארטונג. אויף די טעראסעס לעשן זיך די ליכטער, זשאלוזן פאלן אראפ ווי עס וואלטן זיך צעשאטן שפענער. זייערע באגעגענישן אין די דאזיגע שפעטע שעהן פון דער נאכט זענען געווען ענליך צו די באגעגענישן פון צוויי נאכט-וואלקנס. א זעלטענע שטילקייט, אן רייד, אן שעפטשערייען, א שטילקייט וואס איז פלוצים אראפגעפאלן ווי א שווערער פארהאנג. זי האָט תּמיד פֿאַרשלאָסן פֿאַר אים די ליפּן און אַרויסגעפֿלאָכטן אירע פֿינגער פֿון זײַנע פֿינגער. גאַזעל איז געווען פֿאַר וויקטאָרן ווי די שטילע ערד, וואָס אַ וואָלקנברוך אַ פֿרילינגדיקער האָט אויפֿגעריסן איר שאָלעכץ, און די ערד האָט דערוואַכט. דאָס איז געווען אַ דערוואַכונג, וואָס האָט געדויערט רגעס, און דערנאָך איז געקומען די געגאַרטע רו. שטענדיק, ווען זי איז אַוועק פֿון אים, האָט זי אַרומגענומען זײַן האַלדז און לאַנג אַרײַנגעקוקט אין די אויגן. לילה טוב, וויקטאר. דאס זענען געווען אירע איינציגע רייד אין די אוונטן, אין זיי איז געלעגן אלץ, ליבשאפט, הכנעה, געבעט, אומרו און פארדאכט. אינדערפרי, אז זי איז געקומען צו די לאפעקס, האט זי פאמעליך געעפנט די טיר פון וויקטאר'ס צימער, ער איז שוין געווען ביי דער ארבעט. גאזעל האט א וויילע זיך ארומגעקוקט און אירע נאז-לעכער האבן טיף אריינגעאטעמט די געדיכטע לופט. איז דא נישט געוועזן ניב? שוין אויף די טרעפ האט זי געפילט אז ניב איז דורכגעגאנגן מיט אפאר מינוט צוריק, אפשר איז ניב אוועק מיט וויקטאר'ן? א גיפסענער קאפ וואס איז פארדעקט געוועהן מיט א טוך, זעהט אויס צו זיין א פרויען קאפ, ער שטייט שוין לאנג אין דעם צימער, גאזעל האט דעם קאפ געזעהן נאך ווען זי איז דאס ערשטע מאל געבליבן שטיין אין וויקטאר'ס טיר, יא דאס איז ניב, זי האָט לאַנג געקוקט אױף ניבס קאָפּ און עס האָט איר צונױפֿגעדריקט בײַם האַלדז. ניב איז שײן. דאָס איז אַ קאָפּ פֿון אַ פּרינצעסין. און גאַזעל איז מיס. אַ געפֿלעקט פּנים מיט גרױסע געל-ברױנע פֿלאַטערס פֿון מאַנדלבױם אַן אָפּגעבליטן, אַ פּנים װאָס איז באַשפּרענקלט, הענט, גרױסע, געזונטע, ניב האָט קלײנע הענט, און אַז זי גײט, װיגט זי זיך װי אַרום איר װאָלט מען געשפּילט אױף פֿידלען. דעם טאָג איז זי אַ בייזע געלאָפֿן אויף די שטיגן און אַטקעגנגערעדט דער גבֿרת לאָפּעק, גערעדט צו איר חוצפּהדיק, צעבראָכן צוויי טעלער פֿון באַזילבערטן סערוויס. און די באַלעבאָסטע האָט זיך צעשריגן, איז גאַזעל אויפֿגעשפּרונגען, זי האָט געפֿלאַמט פֿון כּעס. ס'האָט איר אַרומגענומען אַ וויסטע שׂינאה צום גאַנצן הויז, צום גליטשיקן באַלעבאָס לאָפּעק, צו דער צעיוירענער מאַדאַם, צו ניפּ, צו וויקטאָרן, צו דער קרעמערין, וואָס האַלט זיך אין איין נאָכפֿרעגן אויף יעדער קלייניקייט. זי האָט פֿײַנט באַקומען די גאַס פֿון די בליִענדע מאַנדלן, די גאַס, וווּ די בעקער-יונגן, וואָס פֿײַפֿן זיך אונטער, בעת זי גייט פֿאַרבײַ, אַלע באַרעדעוודיקע ווײַבער, וואָס רעדן דאָ אויף אַ פֿרעמד לשון, און מע הערט נאָר דעם וואָס-וואָס, זי קען נישט פארטראגן די אפגעשינדענע ציפרעסן, א סוף זאל עס נעמען צו דער באליידיגונג. גאזעל האט געזאגט, גברת, גרייט מיר צו דעם שכר פאר מיין ארבעט, איך וועל קומען אין עטליכע טעג ארום אפנעמען דאס געלט, זוכט אייך אן אנדערע. זי האט צוגעקלאפט די טיר און פאמעלעך אראפּ פון די טרעפּ, דעם שליסל פון וויקטאר'ס טיר האט זי אריינגעווארפן דורך די טעראסע און זי איז אוועק צום אוטובוס. אין די מיטאג-שעה'ן איז אין געסל שטיל. ביים טראטואר שטייט א לאסטוואגן מיט פארדעקטע פלאנדעקעס, א דריירעדערדיג האנטוועגעלע, א בלעכענער קאסטן אויף רעדער און פון דער זייט אנגעהאנגן א קויש, אן אייזעלע מיט זעק אויפן רוקן. א מידער מענטש שטייט אנגעשפארט ביי דעם צוים און קוקט צו די אויבערשטע שטאקן. מיט מינוטן צוריק האָט ער גערופֿן צו די אָפֿענע פֿענצטער, אַלטע זאַכן, שיך, דער בלעכער דרימלט בײַ דעם זשאַווער-טיש. ווען ער איז געקומען אין דער גאַס אַרײַן, האָבן דאָ געבליט מאַנדלביימער. ער געדענקט זיי נאָך. איצט איז עס אַן אַנדער גאַס. דורך דער נאַכט איז עס געשען. עס וועלן קומען שווערע טראקטארן מיט גראב-אייזנס און אראפנעמען די קליינע נידעריגע הייזער און ארויסרייסן די ווארצלן פון די לאנג שוין אויסגעהאקטע מאנדלען, עס וועט אויפשטיין א ניי הויז פון פיר שטאק און דארטן וועלן זיך אריינקלייבן מענטשן געקומענע פון דער גאנצער וועלט, די בעקער יונגן שלאפן אויף א באנק, אנגעשפארטע מיט די רוקנס צו א בלוי געקאלכטער וואנט. מיטאמאל צעקלינגט זיך א גלאק,

זיין העמד איז געפרעסט, און אין דער האנט טראגט ער א גרויסע ברוינע טאש. אין א שעה שפעטער וועט פארפארן דער שאפער מיט זיין אוטא, און ער וועט דורך א גערויש פון מאטאר אנזאגן זיין אנקום דעם ווייב. זי וועט ארויסקוקן א צעשויבערטע פון א פענסטער, און דערביי א בליק טאן צו דער בעקעריי, דארטן וואו עס שטייט דעם בעקער-יונג'ס מאטארציקל. צו דער גברת לאפעק איז געקומען א נייע אויפרוימערין. זי טראגט אויף ביידע הענט זילבערינגען און אז זי גייט קלינגן זיי ווי דאס ניקל געלט. נאך דער ארבעט קומט איר אפנעמען א בחור. דאס איז א חברה-מאן אין שמאלע שווארצע הויזן מיט א טונקל העמד א געקעסטלטס. די טשופרינע איז בלענדיג שווארץ און גלאנצט. ער פייפט צו דעם דינסט-מיידל און ווארט ביי די פראנטיגע שטיגן. פֿון דער ברייטער פֿיקוס-אַלעי דערטראָגט זיך אין די מיטאָג-שעהן דער גערויש פֿון אויטאָבוסן. דאָרט האַלט די באַוועגונג אָן ביז שפּעט אין דער נאַכט. די גאַס פֿון נימאַנדען ליגט ווי אין שאָטן פֿון דער גרויסער אַלעי. אַז עס באַווייזט זיך דאָ אַ פֿאַרבייגייער פֿון די פֿרעמדע גאַסן, בלייבט ער אַ וויילע שטיין לעבן דער שול און קוקט צו דעם אָרון-קודש, צו די שטענדערס, און דערמאָנט זיך אָן ווייטע היימען, און אייגענע יונגשאפט. ארום אים פלאנטערן זיך די תימנער יונגלעך מיט דעם באלעם. אויף א באלקאן באווייזט זיך א זקן אין א ווייס העמד און רופט צו דער גאס, דאס איז דער ראש ישיבה! ווידער ווערט שטיל. אזא זעלטענע שטילקייט וואס באפאלט אין די פארנאכטן דעם שטאטטייל. דעמאלט קען מען הערן ווי עס סקריפן טירן

די איינזאמקייט זיינע, דער טרויער פון די פארגאנגענע יארן, אט א דער פארשלאסענער שטיין-פעלז דאס וויל זיך נישט אנטפלעקן פאר אים, האט אים געמאכט געפאלן. און די דאזיגע געפאלנקייט, און די בענקשאפט, און דער אומגלויבן, האבן אויפגעפראלט זיין הארץ פאר אט א די ניפס, און פאר גאזעל, און פאר יעדער איינער וואס וואלט נאר געקומען צו אים אין די נעכט מיט גוטסקייט און טרייסט. אַ װאָך צײַט האָט זיך גאַזעל נישט באַװיזן אין דער גאַס פֿון די בליִענדיקע מאַנדלען. זי איז געקומען בײַ נאַכט, אַ שטילע, אַ פֿאַרטײַעטע, אין אַ טונקעלן קלײד, און געקלאַפּט אין װיקטאָרס טיר. קײנער האָט איר נישט געענטפֿערט. גאַזעל האָט זיך אײַנגעהערט אין יעדן שאָרך. אַ שכנותדיק פֿענצטער איז באַלױכטן מיט אַ ראָז ליכט. פֿון ערגעץ טראָגט זיך שטילע טאַנץ-מוזיק. ניין, וויקטאר איז נישט אוועק אין דער נאכט, ער איז דא, זי פילט דאס לויט דער געשפאנטער שטילקייט וואס קומט פון זיין צימערל, א פארל איז פארבייגעגאנגען און זייערע טריט מאכן איר נאך טרויעריגער, ערגעץ נאענט הערט מען שוין דאס קערן די גאסן. און מיטאַמאָל איז גאַזעל אויפֿגעציטערט געוואָרן. דער שלאָס פֿון וויקטאָרס טיר האָט אַ סקריפּע געטאָן, און די טיר האָט זיך געעפֿנט. אַ שאָטן איז געפֿאַלן ווי אַ פֿינצטערער זײַל. זי האָט זיך אײַנגעקורטשעט, צוגעדריקט צו דער וואַנט און אײַנגעהאַלטן דעם אָטעם. דאָס איז ניפּ! זי האָט איר דערקענט לויטן ריח. גאַזעלס נאָזלעפּעלעך האָבן געציטערט, און אירע פֿינגער האָבן געזוכט דעם עלעקטראָ-קנאָפּ פֿון דער טרעפּ.

איז אויפגעשפרונגען ביי ניפס אויגן און איר פארבלענדט, זי האט גארנישט געזעהן נאר ווייטאגדיג געשפירט ווי שארפע נעגל רייסן איר פנים, זי האט א געשריי געטאן און דאס געשריי האט צושפאלטן די שטילקייט פון דער נאכט אויף שפליטערס אזוי ווי א שטיין וואס פאלט אין שווארצע שויבן אריין. דערנאך איז פינסטער געווארן אויף די טרעפ. און איבער די שטאקן פון הויז האט זיך נאך געוויקלט דאס רויע נאכט געשריי. וויקטאר איז געזעסן אויפן בעט און געהאלטן דעם קאפ אין ביידע הענט. אז גאזעל האט אנגעצונדן דאס ליכט האט דערזעהן זיינע גרויסע געזונטע הענט, די טונקעלע, זי האט געזעהן זיין ברוסט וואס האט זיך געכוואלעט צוליב דעם טיפן אטעמען. ביידע האבן געשוויגן. אין דער שטילקייט האָט מען געהערט, ווי אויף די אויבערשטע שטאָקן האָט זיך מיט רוגזה צוגעהאַקט אַ טיר. גאַזעל האָט אין צימערל קיין אָרט זיך נישט געפֿונען. זי איז געשטאַנען ווי אויף ברענענדיק פֿײַער. אַלץ האָט דאָ געאָטעמט מיט ניפּן. וויקטאָרס הענט, דאָס געלעגער, די גאַנצע לופֿט. די נאָזלעכער האָבן זיך צעשפּרייט. און דאָס פּנים האָט געפֿלאַמט. זי מוז עפּעס טאָן! זי װעט שרײַען! זי װעט אײַנקלאַמערן די הענט אינעם אײגענעם לײַב! זי מוז אױפֿרײַסן דעם רינג, װאָס נעמט אַלץ ענגער און ענגער אַרום אירע בריסטן. אַז זי האָט זיך אַ ריס געטאָן, גענומען די געפּרעסטע העמדער וואָס זענען געלעגן אויפֿן טישל און זיי געריסן, געטראָטן מיט די פֿיס. דערנאָך האָט זי אַ וואָרף געטאָן דעם גיפּסענעם קאָפּ, און ניפּ איז צעשפּרונגען געוואָרן אין הונדערטער ווײַסע שפּליטערס. זי האָט געטראָטן אויף ניפּס נאַקעטן אַקסל, אויף דעם שפּליטער פֿון האַלדז, אויף אַ טויט אויג. זונה! זונה! האָבן אירע ליפּן געשעפּטשעט. אין האַלבער נאַכט זענען זיי אַוועק. וויקטאר האט גאזעלן געפירט אונטערן ארעם. א קליינער, קודלאטער הונט, האט זיי באגלייט דורך דער גאנצער גאס פון די בליענדע מאנדלן ביז צו די אומהיימליכע צוויי ציפרעסן, ווייטער האט זיך דער הונט נישט געטרויט צו גיין. גאזעל האט א לעצטן בליק געטאן צו דער גאס, און אז זי האט דערזען די טויטע ציפרעס קעפ האט זי א ציטער געטאן. זיי זענען געגאנגען דורך די אליי פון די שטויביגע פיקוסן, דערנאך זענען ביידע ארויס צו דער גאס פון די קאפעען. ביים ים איז ווינטלדיק. נאכט יונגן, היימלאזע הינט, א גאסן מיידל, געשטעלן וואו מען פארקויפט הייסן שאשליק און פאלאפל, וואלקנס פארוויקלען דאס ארעמע לאמטערן ליכט. אט איז יפה! אין סאלים האדאדס שענק ברענט דער רויטער לאמפ.

עס איז שוין שפראץ אויף טאג. וויקטאר גייט איבער דער טרויעריגער גאס, ער איז שוין ביי די צוויי ציפרעסן, אז ער האט אויפגעהויבן הויעך דעם קאפ צו די הימל האט ער געזעהן אז אויף מזרח גייט אויף א ליכטיגקייט, א ראזליכע ווי ס'וואלטן אין די הימל הויכן געבליט וואונדערשיינע מאנדל ביימער. סוף פֿון דער דערציילונג די גאַס פֿון בליִענדע מאַנדלען. די פֿײַערן פֿון דאָרף טירע. דאָס איז געוועזן אין די ערשטע וואָכן פֿון מוניס קומען אין לאַנד אַרײַן, ווי נאָר אַן אַדרעס פֿון אַ לאַנדסמאַן אָדער אַ ווײַטן קרובֿ איז ער דאָרטן געגאַנגען אויף באַזוך. ער האָט געפֿילט אַ באַדערפֿעניש צו װאַנדערן איבער דער דאָזיקער ערד, צו װאָגלען זיך איבער שאָסײען, גײן אױף פּרדס-שטעגלעך, דורכשנײַדן דאָרנפֿעלדער, דורכהאַקן די זאַמדװיסטעניש און אַרײַנפֿאַלן אין אומבאַקאַנטע ישובים. ער איז אָפֿט שטײן געבליבן בײַ פֿרעמדע הײַזער, באַטראַכט די גרינע גערטנער, געשמועסט מיט דורכגײער, געזעסן אין שאָטן פֿון אַלטע סיקאַמאָרן און געװאַרט אױף די פּאַסטוך-יונגן, װאָס זאָלן אים אַרױספֿירן צו אַן אָפֿענעם שליאַך.

די פארשלאסנקייט פון לאנגע יארן אין דער וויסטער היים אויף יענער זייט ים איז מיט מאל אויפגעבראכן געווארן. טיפע הימלען, ליכטיגע ווייטן, לאקנדיגע ישובים, וויינגערטנער, פרדסים. אז דו גייסט איבער די וועגן און שטעגן און דיין גומען איז טרוקן און דער זאמד בריט דיינע בארוועסע טריט, דוכט זיך דיר אז די שאטנס אנטרינען פון דיר זענען אזוי לייכט ווי פעלדשפינוועבס.

איצט וועט זיי שוין קיינער נישט צעוויגן, באלד וועט זיך אנהויבן די אייביגע שטומקייט, אן אויסמישעניש פון אלערליי מחשבות וואס האבן נישט קיין שום שייכות און פארבינדונג, דו שליסט די אויגן און האלטסט איין דעם אטעם, עס דאכט זיך דיר אז ארום טראגט זיך א זילבער וואלקן פון פלעווע און דו וועסט שוין קיינמאל נישט ארויס פון די שטעכיגע פלעווע געווירבל. אין אזא צושטאנד

דאס זענען נישט די סאברע קוסטעס וואס מוני האט שוין געהאט געזעהן ביים ראנד פון פרדסים. די סאברעס זענען נידריגער, קלענערע בלעטער קעפ, דערפאר זענען די שטעכערס גרעסער און געדיכטער באזעצט אויף די בלאט פלאכן, און דער קלענסטער באריהר טוט שרעקליך וויי. א גיפט פליסט אין זיי וואס צינדט אן דעם מענטשישן גוף מיט ברענענדיגן ווייטאג. מוני איז געשטאנען ביי א פארלאזענעם וואסער טורעם. אין דער נידער וויקלן זיך די קלעטער פלאנצן מיט בלויליכע בעכער בלומען, די איינטאגיקע, וואס צום זון אונטערגאנג פארוועלקן זיי. פון די צווייגן טראגט זיך דער ריח פון טריקעניש, א הייסער שטויב האט זיך דארטן געשאטן צוליב די פרייכענדיגע יאשטשערקעס. זיי האבן אויסגעשטעלט די שווארץ-ברוינע קעפ צו דער זון און געקלאמערט זיך מיט די פיס אן נאקעטן גרויען בעטאן. אז מען קוקט גלייך, שטייענדיג אויף דעם בערגל ביים וואסער טורעם, זעהט מען דאס אראבישע דארף טירא. מוני האט דורכגעשניטן נארוואס דעם הפקר שטח און געלאזט זיך אן א זייט דאס אראבישע דארף, פאלגנדיג די אנווייזונגען פון א אידישן פאסטעך פון תל מונד. אין כפר הס דארף מוני זיך באגעגענען מיט זאב'ן אויף א קליין טירל וויגט זיך א קינד, דאס איז א מיידעלע פון א יאר דריי. וואו וואוינט דא זאב? מוני האט זיך פארשעמט פאר זיין קול, אזא טרוקן קול אהעזעריקס ווי דער סקריפ פון אלטע טירן. ער לאכט מיט מידע אויגן. דאס קינד אנטלויפט פון אים א דערשראקנס ביז צו דער שוועל,

פון פרייד, פון בענקשאפט, פון טרויער און פון איינזאמקייט. זיצט נאך א וויילע, פרעמדער. רוט אייך אפ, זאגט צו אים א פרוי, איר זענט אוודאי נישט לאנג אין לאנד. א, איך דערקען, מיין נחומה'לע האט מיר געזאגט אז א מענטש וויל טרינקען. איר פנים איז מילד און ליכטיג, ווי זי וואלט געקוקט גלייך אין דער זון אריין. עס איז אבער שאטנדיג אין הויף. אָ, װי איר זוניק צעקאַרבט פּנים קאָן אַרױסרופֿן דעם מיראַזש פֿון זון! קוקנדיק אױף דער פֿרױ, ציטערן אים די אױגן-לעדלעך, װי ער װאָלט פֿון דער דאָרפֿס-פֿרױ איבערגענומען דאָס שאַרפֿע זונליכט. טרינקט! טרינקט! איר זענט געקומען דורכן דאָרנפֿעלד? ער האָט מיטן פּנים אָנגעװיזן אױף די פֿעלדער. מ'דארף נישט גיין מיט די פעלדער, עס איז נאך דא מינעס, ס'איז א טרויעריג פעלד. זי האט אויף א רגע צוגעשלאסן די אויגן, און אז זי האט זיי געעפנט, זענען עס שוין געוועזן אנדערע אויגן, גרויסע, טיפע, טונקעלע, אויגן ווי די איבערגעפולטע בעכער. זאב וואוינט אין דריטן הויז. ער וועט זיך פרייען. ס'איז איצט די ערשטע וואך ווי ער איז זיך צונויפגעגאנגען מיט חנה'ן. צונויפגעגאנגען? האט זיך מוני געחידושט. ביי אונז זאגט מען אזוי, ער האט חתונה געהאט. ער קען איר שוין דריי יאהר, דארטן אויף די פעלדער די הפקר'דיגע ביי די אריינגענג צום אראבישן דארף טירה האבן זיי זיך דאס ערשטע מאל באגעגנט. דוב זאב, דוב זאב האט זי געשריגן. זיי האבן זיך הארציג ארומגענומען די צוויי אלטע פריינד זאב און מוני. אין שטוב איז טונקל, די שטארן זענען אראפגעלאזן, אין א זייטיג צימערל פארעט זיך א פרוי. עטליכע מאל איז זי געבליבן שטיין אין דער אפענער טיהר און געשמייכלט. מוני האט דערקענט אין דעם שמייכל אז די יונגע פרוי איז באקאנט מיט אים און ווייס אלץ פון זיינע מלחמה יארן, אפילו דעם שטומען געשפרעך פארשטייט זי. זי ווייס אז דאס וואנדערן איצט ביידע אויף די מלחמה פעלדער פון רוסלאנד. ווי אַזוי האָסט דו געטראָפֿן צו אונדז? האָט נאָך אַ לאַנגן שווײַגן געפֿרעגט זאב. דײַן אַדרעס האָב איך באַקומען. אַ פּאַסטעך האָט מיך דורכגעפֿירט ביזן סאַברעצוים. אַ פּאַסטעך? האָט זאב זיך געחידושט, ווי ער וואָלט געוואָלט אַרויסרופֿן אין זײַן זכּרון דעם פּאַסטעכס פּנים. עס איז אַזוי טונקל. עפֿן אַ פֿענצטער. איך וויל דיך אָנקוקן. אָ, ווי עס איז הייס! כ'האָב געבלאָנדזשעט לאַנגע שעהן. מוני האט געטרונקן דעם מאראנצןזאפט און דערנאך עפעס געזאגט. ער האט געפילט אז די רייד בינדן זיך נישט. דער טשאד פון חמסין האט דורכגענומען זיין מארך. ער האט נאך אלץ געשפירט די הוילקייט אין אונטערשטן טייל פון שארבן, און יעדער קלענסטער שארך האט אים אויפגערעגט. א שווערער לאדן האט זיך געעפנט און די שטורן האבן זיך אויפגעהויבן, א בלענדיגע ליכטיגקייט וואס איז תמיד שארף ביז ווייטיג נאך א פינסטערניש האט אים א שלאג געטאן אין די אויגן. אין אפענעם פענסטער איז געשטאנען זאב'ס פרוי. זי האט זיך איבערגעבויגן איבערן פענסטער ברעטל און ארויסגעקוקט ווי זי וואלט דארטן עפעס געזוכט וואס איז גאר וויכטיג און וואס קען נעלם ווערן אויב זי וועט עס איצטער נישט באטראכטן. דארטן איז אבער גארנישט געוועזן אויסער די קאקטוס קוסט פול מיט שטויב און שטעכערס. דו האסט געבלאנדזשעט? האט זאב ווידער געזאגט, וועלנדיג איבעררייסן דאס פלוצלינגדיגע שווייגן. עס איז דאך אזא גלייכער וועג פון הויפט שאסיי. דורך וואנען ביסטו געקומען, מוני? דורך דעם דארנפעלד. כ'האב אויסגעמיטן דאס דארף טירא און געגאנגען גלייך אויפן וואסער-טורעם. כ'האב אבער נישט געקענט דורכגיין צוליב די סברא-צוימען און דערנער. די פֿרוי האָט זיך האַסטיק אויסגעבויגן צו מונין און אַרײַנגעקוקט אין זײַנע אויגן. ער האָט נישט אויסגעהאַלטן איר דורכדרינגענדיקן בליק און אָנגעהויבן שטאַמלען. אַזאַ וויסט פֿעלד, אַזעלכע שטעכיקע דערנער פֿול מיט גיפֿט, ווי זיי האָבן צעריסן מײַנע הענט! פֿון דער ווײַטנס דאַכט זיך, אַז אַ מילדע, בלויעלעך-גרינע, ברוין-זילבערדיקע ווײַט שפּרייט זיך פֿאַר דיר, און דאָ, אַזאַ וויסטעניש, אַזאַ הפֿקר-פֿעלד! עס באַטראַכטן אים גרױסע צעשראָקענע אױגן, אין װעלכע עס טליִען טרױער-פֿײַערלעך. איר ברױן לענגלעך פּנים איז פֿאַרװאָלקנט געװאָרן און אַ װיסטער נעפּל איז אָנגעשװוּמען. מוני האָט דערפֿילט אַ שולד, כאָטש ער האָט נישט געקענט דערגײן אין װאָס זײַן שולד באַשטײט. ער האָט דערקענט, אַז מיט זײַן קומען האָט ער אַרױפֿגעצױגן אױף דעם פּנים פֿון דער פֿרױ אַ טרױער. איצט איז שױן אַלץ פֿול מיט טרױער, אַפֿילו דאָס ברױט װאָס ער עסט. די רייד האט זיך מער נישט געבינדן, ער האט מער נישט געקענט אריינקוקן אין דער פרוי'ס פנים, כאטש ער האט עס זייער געוואלט טון. זי האט אים אויסגעמיטן, און אויב זי האט עפעס געפרעגט, איז עס געווען פון א צווייטן צימער. פארטאג וועט ער אוועקגיין פון דאנענט ווען נאר די זון וועט אויפשיינען. עס איז שפעט ביינאכט. א טיפער, אויסגעשטערנטער הימל. מוני שטייט ביי אן אפענעם פענסטער און קוקט אויף גאט'ס נאכטיגע וועלט. ווי ברייט עס איז דער מילכוועג, ווי קען זיך פארלירן אין דעם שטערן-שטויב פון די הימלען א קיל ווינטל, וויגט די פעכער-בלעטער פון אן איינזאמער פאלמע. מע קען אויסרעכענען וויפיל רגעס עס דארף דויערן ביז דער ווינטלדיגער נאכט-אטעם וועט דערגיין צום פארלאשענעם פענסטער, אזוי חזר'ט עס זיך איבער ווי די נאכט וואלט געאטעמט. פון וואסער-טורעם טראגט זיך

פארשאטנטע שטאמען פון סיקאמארן פון ניילבירטן, ווען א ברייטער זילבער-שטרייף וויגט זיך אויף דער ערד. דאס איז דער מילכוועג וואס נידערט איצט צו די פעלדער. איך וועל נישט קענען איינשלאפן אזא נאכט, האט מוני געזאגט. ער האט זיך איבערגעבויגן איבער'ן פענסטער און דערזען אין לבנה-ליכט א סאברע-קוסט, א ברייט צעוואקסענער קוסט, די שטעכערס זילבערן זיך און פֿון דער פֿרוכט טראָגט זיך אַ פֿאַרװיגנדער געשאָרך פֿון נאַכט-פֿלאַטערס. מוני האָט זיך אײַנגעקוקט אין קוסט און זײַן פּנים איז פֿול געװאָרן מיט צעריסענע סאַברע-שאָטנס. אַז ס'איז אָנגעקומען דאָס נאַכט-װינטל, וואָס האָט אױפֿגעלעבט די נאַכט-געװיקסן, האָט ער דערפֿילט אױף זײַן גומען דעם ביטערן טעם פֿון װילדגראָז און אױף די ליפּן האָט ער דערשפּירט דעם שטעכיקן שטױב פֿון די סאַברע-פֿרוכט-הערעלעך, װאָס טראָגן זיך אין דער לופֿט.

לייג צו דיין אויער און דו וועסט הערן א ווארקעריי פון טורקל-טויבן, א צישעריי פון א שלאנג, א ווייט-ווייט שאקאלן-געיאמער און א געשארכעריי פון טרוקן-גראז. עס טרעפט, אז עס קומט פון ערגעץ אן א פארבלאנדזשעטער ווינט און טרייסלט א ווילד-צווייג. קוקסט דעמאלט אויף דעם פעלד פול מיט חידוש, אַלץ רוט, קײן שאָרך, קײן ציטער, און דאָ װיגט זיך אַן אײנזאַמער דאָרן אין דעם אױסגעלאָשענעם פֿעלד. אַזױ איז עס אױך מיט מענטשן. אַ ישוב שלאָפֿט רואיק, נאָר אײן מענטש װאַנדלט אַרום, װי אַ װערבלװינט װאָלט אים געפֿאַנגן. ווי ער מיידט עס אויס צו דערציילן פון יענעם מיי-טאג, האט מוני געטראכט. און וואס האט עס אלץ א שייכות צו דעם ווילדן סאברע-קוסט לעבן דעם פענסטער? איך דערקען דיין נייגער, מוני. זיי זענען ארויס אויף דער גאס. א שווארץ-געפלעקטער הונט מיט אנגעשפיצטע אויערן איז זיי נאכגעגאנגען. זעסט דעם וואסער-טורעם? דא האבן מיר זיך געזאמלט אין יענעם טאג. דאס איז געוועזן דער דריטער טאג פון מיין קומען אין לאנד אריין. מיר זענען געגאנגען אויף דעם אראבישן דארף טירא. די אראבער האבן געוואלט אפשניידן חיפה פון תל אביב. זיי האבן באדראעט דעם איינציגן שאסיי. פון דעם אבזערוויר-טורעם האבן מיר גוט געזען זייער דארף. עס זענען געווען גרויסע טעג פאר אידן. מיר זענען געגאנגען דורך דעם הפקר פעלד, עמיצער האט געזונגען, אין אייקאליפט-וועלדל האט געשפילט א פאטעפאן, טירא איז האלב פארלאזן, די אראבער זענען אוועק באפאלן כפר סבא, דאס פעלד איז מיט דערנער, מיט שטעכצוימען, ווי אנדערש עס איז דא פון דארטן, געדענקסטו דעם לעצטן גראנאט וואס איך האב געשליידערט אויף דעם טאנק ביים טייך בוג? זאב ציטערט. מוני פילט דאס ציטערן אין זיינע פינגער. זיי זענען הייס און פייכט. צוועלף בייטאג זענען מיר צוגעקומען צו די סאברע-צוימען פון טירא. מיר זענען זיי אריבערגעשפרונגען, און מיטאמאל א ווילד פייער פון רעגולער איראקיש מיליטער, א פייער גיהנום. דאס איז געווען א גוט געצילט אויטאמאטיש שיסעריי. א טייל פון אונז האט זיך געווארפן פאראויס אין אראבישן דארף אריין. זיי זענען אבער נישט דערלאפן, א פייער האט זיי פארצוימט דעם וועג, די אראבער האבן געשאסן פון די הייזער ארויס פון הינטער צוימען פון די קוסטעס, אפטרעטן איז געקומען א באפעל, מיר זענען שוין אבער געוועזן צושטויבט איבערן פעלד און קיינער האט מער נישט געהערט קיין באפעלן, אונזערע פיינט זענען געווען נישט נאר די אראבער נאר אויך די דערנער, פון פארנט פייער און פון הונטן דערנער,

איינצעלע שיסערייען, אן אויסגייענדיגער רוף און ווידער א ווילד שיסעריי. איך ליג א פארבלוטיגטער, א פארחלשטער צווישן קאקטוסן. די נאדלן האבן זיך איינגעשטאכן אין מיין לייב. איך בין לעבעדיג געקרייצט געווארן צו דער דאזיגער ערד אויף וועלכער דו האסט היינט געטראטן. איבער מיר הויערן קעפ פון סאברעס טויזנטער נאדלען. זילבערנע, ברוינע, ברושטינענע, פייערדיגע, רויטע, פון מיין בלוט נאגלען מיך צו דער ערד. איך ליג מיט פארמאכטע אויגן ערגעץ נאענט, הער איך א געלאפעריי. אן אייזל יאמערט אין טירא, און א האן קרייט. דאס איז פאר מיר א סימן אז איך לעב נאך. מיין גומען איז פארטריקנט, די ליפן צופלאצט.

ווען זאב האט אויפגעהערט צו רעדן איז שוין געווען שפעט אין דער נאכט. אין צימער איז ליכטיג געווארן. אין אפענעם פענסטער האב איך דערזעהן חנה'ס סילועט. לאמיר צוריקגיין זאב, חנה ווארט אויף אונז. איך קען מער נישט הערן. אויך דיר פארשאפן דיינע רייד ווייטיג, איך פארשטיי אלץ. דו פארשטייסט אלץ? ניין, דו קאנסט נישט אלץ פארשטיין. נאר דער וואס איז דורך ביידע פייערן, דאס פייער דארטן און דאס פייער דא, קען פארשטיין. דו באנעמסט נאר א טייל פון די ליידן. דארטן האבן מיר געמיינט אז דאס איז דער סוף, און נאך דעם סוף וועט קומען א וואונדער וועלט. יא, עס האט נישט קיין סוף דער וועג צווישן דערנער צום שיינעם, צום לאנד פון רו.

כ'קאָן נישט. דו קאָנסט נישט? אין זײַנע רייד איז געווען בולט דער געמיש פֿון מיטלייד און שפּאָט, אַ פֿאַרבאָרגענער שפּאָט פֿון איינעם וואָס דערזעט דעם פֿרײַנד דורך און דורך. דו ביסט דאָך פֿול מיט נײַגער און דאָך שווײַגסטו. כ'האָב ליב אַז מען רעדט, אַז מען פֿרעגט. ס'טוט מיר וויי דײַן איידלקייט, איידלקייט וואָס איז נישט מער ווי אַ מאַסקירונג פֿון רחמנות. איך דאַרף נישט קיין מיטלייד. אלץ רעדט ער פון דיר מיט שטומען געבעט, וויאזוי קומסטו צו חנה'ן? וואו האסטו איר באקענט? פארוואס זענען אירע אויגן אזעלכע גרויסע און טרויעריגע? פארוואס שווייגט איר ווען איר זעהט דעם דארנפעלד? איך וויל נישט אז דו זאלסט אוועקגיין און זיך אין הארצן לויבן פאר דיין העפליכקייט און דינקייט. לאמיר זיך אפטרייסלען פון דעם, מיר זענען דאך אלטע שלאכטמענער. ער האָט מיר אַ קלאַפּ געטאָן איבער די פּלייצע און זיין פּנים איז אויסגעקרימט געוואָרן מיט אַ ביטער געלעכטערל. ביסט נאָך אַלץ דער אַלטער וואָלף? ביידע האָבן זיך צעלאַכט. אין יענער נאַכט האָב איך פּלוצלינג געעפנט די אויגן. עס האָט געזאָלט זיין מיין לעצטער בליק אויף דער דאָזיגער ערד. דער בראָכוואָלקן איז צערונען געוואָרן. איך בין אַלץ געבליבן אויף דעם בערגל צווישן די דערנער. אין טירא איז ליכטיג, דאס אראבישע דארף איז וואך, זיי פייערן דעם נצחון איבער די יהודים. אויף א פלאץ ברענען שייטערס, א וויסט געוואוי פון צעיושעטע עראקישע סאלדאטן. מען טאנצט ארום די פייערן, די פלאמען פלאקערן אויף אלץ העכער און העכער, איך הער דעם געציש פון די פייער-צונגען. און מיט אַ מאָל לױפֿן אָן פֿערד, און צו די פֿערדישע עקן זענען צוגעבונדן מענטשן, דאָס זענען אונדזערע, אונדזערע בחורים, די פֿערד שפּרינגען אין װילדן גאַלאָפּ, װערן געטריבן פֿון אַ המון, איך אָטעם רױך װאָס דער װינט דערטראָגט צו מיר. אַז איך שליס די אױגן, פֿיל איך, װי עס פֿאַרדעקט מיך אַ קאַלטער טױ. עמעצער גײט. מען העשעט אין די צװײַגן אַרײַן, אין די גראָזן אַרײַן, אין די שטעכיקע צױמען. אורי! אורי, אורעלע! אָ גאָט! דאָס איז אַ פֿרויען-שטים! איך האָב אַ ציטער געטאָן און מײַנע פֿאַרברענטע ליפּן האָבן עפּעס אויסגעשטאַמלט. ער האָט טיף אָפּגעאָטעמט און אַרויפֿגעלייגט ביידע הענט אויף מאָניס אַקסל. זי האָט מיך געטראָגן אויף די הענט. כ'האָב געזען אירע פֿאַרבלוטיקטע פֿינגער, וואָס האָבן אײַנגעקלאַמערט מײַן צעריסן לײַב. און בלוט מיט בלוט האט זיך אויסגעמישט, דאס איז געווען חנה, א טאכטער פון כפר הס, זי האט זיך דורכגעריסן דורך די פארצוימונגען פון די וואכפאסטנס און געלאפן איבער דעם הפקר פעלד זוכן איר אורי, און זי האט מיך געפונען. אורי איז נישט צוריקגעקומען, זיין גוף איז געוועזן צווישן די גופים פון יענע ווילד גאלאפירנדיגע פערד ארום די שייטערס אין אראבישן דארף טירא.

עס האָט זיך פֿאַרקלאַמערט פֿון יענע קאַקטוס-צוימען בײַ דער אַרײַנגאַנג צום דאָרף טירה. דאָס איז אוריס איינציקער אָנדענק, אָטאָ דער קוסט בײַם פֿענצטער. פֿאַרטאָג האָבן זיך די פֿרײַנד געזעגנט. קום דאָס אַנדערע מאָל דורכן הויפּטוועג, האָט חנה געזאָגט. ער האָט נאָר אַ בליק געטאָן צום וואַסערטורעם און גלײַך אַוועקגעשפּאַנט מיטן וויסטן פֿעלד לענגאויס די טרויעריקע איילבערטן און דערנער. סוף פון די דערציילונג פייערן פון דארף טירא. די באלאדע וועגן פעלז פאטרא. האסטו געזען ווי אזוי עס שטארבט א בוים? ווי אזוי עס שטארבן פארלאזטע פרדסים? יא, איך האב דאס געזען. צוערשט האָבן פֿון די שטאַמען אַרויסגעשפּראָצט ווי דורך איין נאַכט געל קרענקלעכע צווייגלעך מיט אומגעלומפּערטע גרויסע בלעטער. זיי האָבן אויסגעזויגן די לעצטע זאַפֿטן פֿון שטאַם און נישט דערלאָזט, אַז די ביימער-שפּיצן זאָלן קענען געדייען. מיט אַ וואָך שפּעטער האָט דער פּרדס אָנגעטאָן אַ דערנער קרוין. די העכסטע שפיצן זענען פלוצים פארדארט געווארן, און פערלמוטערנע שנעקעס האבן געדיכט באזעצט די שווארצע קרוין-רימלעך. הארט ערב די רעגנס זענען די בלעטער באפינטלט געווארן מיט זשאווער-פלעקן, און עס האט זיך אויסגעטיילט אויף זיי א קרענקליכער אדער. דאס קלענסטע ווינטל האט געטראגן הויפנס בלעטער, אויסגעטריקנטע, פארוויקלטע, וואס האבן זיך געקייקלט איבער די זאמד-געסלעך און געבליבן ליגן אין סאברע שטויב און ביי די פאריאריגע טרוקן-גראזן. אין אזעלכע נעכט האב איך זיך איינגעהערט אין געוויין פון די סאווע. כ'האב געוואוסט אז אין איינעם א טאג וועט אוודאי קומען א טראקטאר, ארויסרייסן די שטארבנדיגע ביימער און אפרייניגן דעם שטח. איך האב געקוקט אויף די צווייגן פון די ביימער און געזעהן ווי די דערנער קרוין ווערט אלץ גרעסער, געדיכטער און מעכטיגער. נאך א וואך נאך א חודש, און די טויטע דערנער קרוין וועט זיך באהעפטן מיט די אויסגעלאשענעם באדן און ס'וועט ווערן איינס, אן אויסמיש פון דערנער ערד און געוויקסן אפפאל, און איבער דעם אלעם וועט קעניגן דער אלטער סיקאמאר און די טייוול-האר קוסטעס.

דערנאָך גײט אױף די אומברחמנותדיקע זון. באַלד װעט מיך דער אױטאָ טראָגן איבערן שמאָלן שאָסײ אין שטאָט אַרײַן, דערנאָך װעט אַלץ װידער זײַן װי נעכטן און פֿאַרנעכטן. בײַנאַכט װעל איך זיצן בײַם נאַפֿטלאָמפּ און בלעטערן אַלטע ספֿרים. איך האָב גאָרנישט געבראַכט אין דעם לאַנד אַרײַן, בין געקומען אַהער אַ מידער און טרױעריקער. מיינע שמאלע אקסלן זענען צונויפגעצויגן, איך ציטער אויף ווען עמיצער רופט אויס מיין נאמען. מיר איז גוט ווען מען רופט מיך נישט, ווען מען דארף מיך נישט, און מען ווארט נישט אויף מיר, און קיינער קלאפט נישט אין מיין טיר. עס איז גוט צו זיין א פארגעסענער פון אלעם און אן אליינגייער איבער די אלטע קעמל וועגן וואו דער ווינט האט שוין לאנג פארשאטן די שפורן פון קעמלען און מענטשן. און דאך,

גיי איך אויף דעם זעלבן זאַמדוועג און בלייב שטיין פֿאַר די אָרעמע טירן פֿון מײַנע שכנים און איך רעד מיט זיי וועגן וועטער, וועגן דער טרוקעניש. מײַן קול ברעכט זיך און איך בעט מיט אויסגעלאָשענע אויגן הכנעהדיק אַ מילדן שמייכל און וואַרט אויף עפּעס וואָס איך אַליין ווייס נישט אויף וואָס. אין איינעם פֿון די דאָזיגע טעג, בין איך אַװעק פֿון שטוב, איך האָב אַפֿילו זיך נישט אומגעקוקט אױף צוריק. האָב געװוּסט, אַז די פֿאַרחלשטע פֿלאַנצן פֿון קלײנעם גערטל װעלן מיך צוריקברענגען צו מײַן שװעל. איך האָב נישט געװאָלט הערן די שטילע װאָרקערײַ פֿון די טורקל-טױבן. שעהן לאַנג בין איך געלעגן אין הױף און די צװײ טורקל-טױבן האָבן מיך באַטראַכט. תּמיד, װען איך גײ דורך דעם װעגל, פֿליִען זײ מיר אַנטקעגן און מאַכן אַ קרײַז אַרום מײַן קאָפּ. עס איז די מיטאג שעה אין געסל איז שטיל איך גיי אין זאמד און לאז נאך זיך אפילו נישט קיין שפורן איך האב ארומגעוואגלט איבער די דרום וועגן פון לאנד מיין פנים איז פול געווארן מיט זון קנעטשן א געזונדע ברוינקייט האט באדעקט מיינע הענט האב אויסגעגלייכט דעם רוקן און טיפער געאטעמט דער געדיכטער שפינוועבס דער גרוי זילבערנדיגער איז אויפגעריסן געווארן און איך האב דערזעהן גאטס אפענע וועלט. כ'האב געארבעט אויף די שאסייען פון נגב, כ'האב געטריבן שאף אנטקעגן דער זון-אויפגאנג, איך האב אויפגעריסן די קופער פעלדזן פון תמנע, אין די נעכט בין איך ארומגעגאנגען אויף שמירה. אין די פרייע שעה'ן האב איך אין בעדואינער צעלטן געטרונקען קאווע אין גאלד-געלייזטע טעצלעך און גערויכערט נארגילעס. איך האב געלעבט אין סדום און געארבעט ביי פלאסטערן דעם שאסיי צווישן מעכטיגע בערג. כ'האב זיי אויפגעריסן מיט דינאמיט, כ'האב געהערט די דונערן פון פאלנדיקע פעלזן, מיין ברוסט איז ברייטער געווארן, איך האב געקלעטערט צווישן די אפריסן און בארג אראפהאנגן ווי א דערוואכטער הירש. קיינער האט מיך נישט דערקענט, א קופער-רויטע בארד האט צוגעגעבן מיין פנים פרעמדס, אז איך אליין האב זיך גע'חידוש'ט, ווער איז ער?

איינמאל האט מיך א דזשיפ אויפגענומען, ס'איז געווען פארטאג, איך בין ארויס וואנדערן אין מדבר. עטליכע יונגע מענטשן זענען געפארן צום דרום פון ים המלח, זיי האבן מיך עפעס געפרעגט און איך האב גיך געשלאסן מיט זיי באקאנטשאפט. עס איז גוט געוועזן צו רייסן זיך פון א שטויב-וואלקן וואס האט אונז נישט געקענט דערגרייכן, ער איז געבליבן דערשטיקט הינטער אונזערע רעדער, אַזױ זענען מיר געפֿאָרן לאַנגע שעהן. מיר איז געװען אַלץ אײנס װוּהין. סוף קאַסעט דרײַ, המשך אױף קאַסעט פֿיר.